זייט צוויי קאסעט איינס. ער איז שטאלץ געווען אויף זיך אליין וואס ער האט געהאלפן לעשן די שריפה און וואס ער איז פונקט אזוי ווי די מענטשן ארום אים געווען פארקאפטשעט און פארריסט. אינדערהיים וועט מיצי אים זיכער אויספרעגן וועגן אלץ און זיין טאכטער פאטרישא וועט אים באוואונדערן און וועט זיין שטאלץ וואס זי האט אזא העלדישן טאטן. די גאנצע צייט אויפן וועג האט יאהאן געקלערט פון דעם טוש וואס ער וועט זיך מאכן און פון דעם ריינעם בעט וואו ער וועט זיך אריינלייגן. אבער ווי נאר ער איז אריבער די שוועל פון זייער קליין הייזל, און ער האט עפעס געכאפט אין מויל אריין, איז ער באלד ביים טיש אוועקגעפאלן ווי א קלאדע האלץ און האט אנגעהויבן הויך צו שנארכן. מיצי האט אים געמוזט אויסטון און אריינלייגן אין בעט. זי איז דערביי זייער אויסגעמוטשעט געווארן ווייל ער איז געווען געוואלדיג שווער. פונקט ווי יאהאן איז געווען אומגעלומפערט גרויס, אזוי איז מיצי געווען קליין און געשיקט. כאטש זי איז שוין ניט געווען יונג, האט זי נאך אלץ אויסגעזען ווי א קליין מיידעלע. אירע אברים זיינען געווען דראבנע, נאר דערפאר אזוי שיין געפורעמט ווי ביי א לאלקע. ס'קען זיין אז דאס איז זיך גענומען פון דעם טאנצן א לעבן לאנג און פון דעם לערנען מיידלעך ריטמיק און באלעט. אז די קליינע מיצי איז געגאנגען מיט דעם גרויסן יאהאנען פארנאכט שפאצירן אין דעם אויסטראלישן שטעטל, וואו אסאך איינוואוינער האבן זי געקענט, האט עס אויסגעזען ווי א קליין מאמעלע פירט אירס אן איבערגעוואקסן גרויסן זון. זי איז געווען אנגעטון שטענדיג זייער משונה'דיג, זי האט געטראגן הויזן, ברייט צעפאלעטע קליידער, קאליריג שרייענדיגע שאלן און פלאטערנדיגע בענדער. די האר זענען איר נאכגעהאנגען אין לאנגע פאסן כאטש זי האט געהאט שטעקן אין קאפ כלערליי קעמעלעך. אלץ איז פון איר צעשטרויט אראפגעהאנגען און פון דעסטוועגן האט מען נאך אלץ ארויסגעזען אירע קליינע געטאקטע אברים. און פונקט ווי אפגעלאזן זי איז געגאנגען אנגעטון אַזױ איז אַלץ בײַ איר געװען פּינקטלעך און אין גרױס אָרדענונג אין שטוב. שעהן לאַנג האָט זי זיך געקערט און געפּוצט די קלײנע צימערלעך און געריבן און געשײַערט די טעפּ, אַז זײ האָבן פֿעכלדיק געגלאַנצט װי שפּיגלען. אַזױ װי אַ פֿלײַסיקע מוראַשקע, װאָס שלעפּט אַ שפּענדל פֿיל גרעסער פֿון זיך, אַזױ האָט מיצי געשלעפּט יאָהאַנען און אים אַרײַנגעלײגט אין בעט. ער איז אפגעשלאפן א גאנצן מעת לעת, זיך קיינאיינמאל אפילו נישט איבערגעוועקט. נאכדעם ווי ער איז אויפגעקומען, האט ער אין די ערשטע פאר רגע'ס נישט געוואוסט וואו ער איז ערגעץ אין דער וועלט. ערשט ווען ער האט דערזען איבער זיך מיצי'ס קליין שארף געשניטן פנימל און אירע שפילעוודיגע קליינע אויגן, האט זיך אויף זיין גרויס פנים באוויזן א ברייט צעצויגענער שמייכל. ער האט מיצי'ן ארומגענומען ביי דער מיידל'שער שמאלער טאליע, זי צוגעצויגן צו זיך, און איר דערציילט מיט א סאך פרטים וועגן דער שריפה. זי האט זיך צוגעהערט מיט מויל און אויערן, אים קיין איינמאל נישט איבערגעריסן. זי האט בלויז פון צייט צו צייט ארויסגעלאזט א פארחידושטן קוויטש און מיט די געשיקט באוועגלעכע פינגער אים אריינגעפארן אין דעם גרויליכן שויבער. נעבעך, נעבעך, מיי בובי, האט זי געמורמלט ווי צו זיך, ווער האט עס געזען אז וועלדער זאלן אזוי ברענען? זענען אוועק עטליכע טעג, די סכנה אז דאס וואלד פייער זאל זיך פארשפרייטן און זיך איבערטראגן אין שטעטל אריין איז אריבער. ס'האט אבער מער נישט גערעגנט און די היצן האבן זיך ניט אפגעשטעלט. דאס לעבן אין שטעטל איז אוועק דעם געווענליכן גאנג. מיצי האט יעדן פרימארגן געוועקט די אביסל פוילע פאטרישא, געהאלפן איר ביים אנטון און זי געשיקט אין דער שול אריין. דערנאך איז זי געגאנגען איינקויפן, האט זיך געשטעלט פוצן די שטובן און צוגעגרייט דאס מיטאג. נאכמיטאג איז מיצי מיט יאהאנען געגאנגען אין דער שול וואו מען האט זיי אפגעגעבן א צימער צום לערנען. מיצי האט דארט געלערנט די קינדער ריטמיק און באלעט טענץ, און יאהאן האט זיי געלערנט שפילן אויף דער פיאנע. יאהאן האט זיך ליב געהאט צוקוקן ווי די קליינע האלב אויסגעטוענע מיידלעך טראגן זיך בעתן טאנצן איבערן זאל. אויף זייערע שיין געפורעמטע גופים איז געלעגן א קינדערישער טוי און זיי האבן געשוועבט אין דער לופטן ווי מלאכימלעך. טיילמאל איז יאהאן איבערגעבליבן אין דער שול נאכדעם ווי מיצי איז אוועק מיט דער טאכטער אהיים. אין דער הילצערנער געביידע איז נישט געווען קיין לעבעדיג נפש. ער איז געזעסן ביי דעם קלאוויר און געשפילט פאר זיך אליין. אין דער היים האט ער נאך נישט געהאט קיין פיאנא כאטש ווען ער איז געקומען אין שטעטל האט ער דאס ערשטע געוואלט קויפן אן אפגענוצט קלאוויר אבער זיי האבן נישט געהאט קיין בעט קיין שטול און ער האט זיך געמוזט דערווייל פון דעם אפזאגן. היינט האבן זיי שוין מעבל וואס איז כמעט אינגאנצן אויסגעצאלט, דאס מעבל איז אביסעלע דארפיש, דערמאנט אן טיראל און פאסט זיך אריין אינעם אויסטראלישן שטעטל וואס זעט אויס כמעט ווי א דארף, אויך א פיאנא וואס ער האט געקויפט אין מעלבורן וועט א ליאדע טאג שטיין ביי זיי אין שטוב. בשעת יאהאן איז געבליבן אליין אין דער שול האט ער געשפילט זיינע באליבטע קאמפאזיטארן, באך, שובערט, מאצארט, און טרערן האבן זיך געזילבערט אין זיינע גרויסע אויגן. די זון האט זיך שוין געהאלטן אין זעצן, זיך אדורכגעריסן צווישן די ביימער אין בוש און אפגעגאנגען אין בלוט אויף די קליינע שול פענסטער. יאהאן האט געשפילט אין דער בין השמשות'דיגער שטילקייט. כאטש ער האט געהאט גרויסע אביסל אומגעלומפערטע פינגער, האבן זיי פלינק געטאנצט איבער די קלאווישן, ווי זיי וואלטן געווען באזונדערע געשיקטע ברואימלעך, וואס האבן מיט זיין בעריש צעוואקסענעם גוף קיין שום שייכות ניט. דעם זונטיק, ווען יאהאן און מיצי האבן געפירט פאטריסיע'ן אין דער קירך, זענען זיי אלע דריי געווען שטארק אויסגעפוצט. פאטריסיע האט געהאט א גרויסן שלייף שטעקן אין אירע שטרוי בלאנדע שטייפע צעפלעך, מיצי האט ניט געטראגן אירע הויזן, נאר א העל זומערדיק קלייד, און יאהאן האט שטאט זיין בלויען בערעט אנגעטאן א קאפעלוש. מיצי און יאהאן האבן באשלאסן אז זיי וועלן צוזאמען מיט פאטריסיען אריינגיין אין דער קירך, און פון דעם זונטיק אן וועלן זיי אלע וואך קומען רעגולער. נישט אלע תושבים פון שטעטל גייען זונטיק בעטן, אבער זיי וועלן גיין. אין דער קירך האבן זיי גענומען די געבעט-ביכלעך אין דער האנט און אויסגעהערט די דרשה פון גלח. נאכדעם זענען זיי ארויס אין הויף צוזאמען מיט די אנדערע מתפללים און גערעדט וועגן עניינים וואס האבן געהאט א שייכות צום שטעטל, און וועגן די היצן וואס זענען עלול צו פארגרעסערן די סכנה פון די בוש פייערן. פארנאכט, ווען יאהאן און מיצי זענען געגאנגען שפאצירן איבערן שטעטל, האבן זיי דערפילט אז ס'איז אנגעקומען א נייע היץ כוואליע וואס דער נארדווינט האט געברענגט מיט זיך צו טראגן. זיי זענען געגאנגען איבער דער איינציגער גרעסערער גאס אין שטעטל, וואו עס האבן זיך געפונען די געוועלבער, די פאסט, צוויי גאראזשן און צוויי שענקען. אבער אויך די הויפט-גאס, פונקט ווי אנדערע קלענערע געסלעך, האט געפירט גלייך אין וואלד אריין. פון אלע זייטן איז דער וואלד אריינגעקראכן אין שטעטל, און וואו דאס אויג האט נאר געגרייכט, האט עס זיך אנגעטראפן אויף גרויע, פארשטויבטע עקאליפטוס-בוימער. געדענקסט סעמערינג, מיצי? מיר זענען דארט אפט געפארן אויף זומער-וואינונג, האט פלוצעם יאהאן זיך אנגערופן צום ווייב. מיר האבן זיך דארט באקענט דאס ערשטע מאל, דיינע עלטערן זענען געווען קעגן מיר ווייל איך בין געווען א זון פון אסט-יודן. דו האסט אויך ניט ליב געהאט קיין אסט-יודן. אין מיר האסטו זיך אבער פארליבט. ביסט דו אריינגעפאלן, דו ביסט אלעמאל געווען א שטיק קוועקזילבער, אז כ'האב זיך מיט דיר באקענט, האסטו מיר געוואלט אימפאנירן מיט דיין טאנצן, האסט זיך אוועקגעשטעלט טאנצן אינמיטן פעלד, אויף דער שויס פון דער נאטור, האסטו געהאט פאנטאזיע. אך וואס דיר פאלט איין, בובי, האט מיצי פארשנירלט אירע דינע ליפעלעך און ארויפגעוואונקען צום מאן מיט איין פארזשמורעט אויג, פארוואס קלערסטו פלוצעם איצט וועגן דעם אלעם? ווייל איך פיל זיך נישט גוט מיט זיך, כ'האב פאר עפעס מורא, און אז מען פילט דעם סוף דערמאנט מען זיך אין אנהייב זע נאר ווי דער שטעטל איז פוסט מען זעט נישט קיין מענטש. ביסט נאריש, יאהאן, א גרויסער דומער בורש, א גרויסע קינד, פאר וועמען האסטו מורא? דומער, דומער יאהאן. כ'געדענק ווי מיר זענען אמאל זיך געגאנגען באדן צו דער דאנאו, אינדערפרי זענען מיר געווען אין פראטער און נאכמיטאג זענען מיר געגאנגען צו דער דאנאו, האט יאהאן נישט געהערט וואס דאס ווייב זאגט, דו האסט זיך דאך נישט געקענט דערווארטן אויף דער נאכט און מיך געקושט אינמיטן העלן טאג, אלע האבן געזעהן און פון אונז געלאכט. אך וואס דו פלאפלסט אלץ צוזאמען, בובי האט מיצי ארויפגעקוקט צום מאן מיט געמאכטער פארשעמטקייט. כ'האב מורא מיצי, כ'שרעק זיך פאר עפעס. ווען איך בין געגאנגען לעשן די שריפה האב איך גערעדט מיט מיין טויטן טאטן, מיט מיין קליינעם ארעמען טאטן. ער האט מיר געזאגט, שטראפרעד מיר אנטלויפן פון זיך, לאמיר בעסער אנטלויפן פון דאנען, ווי מיר דאכט זיך האבן די שכנים אויף אונז א חשד. דו מוזט האבן היץ האט מיצי זיך אויפגעשטעלט אויף די שפיץ פינגער און קוים דערגרייכט יאהאנס שטערן וואס איז געווען קאלט ווי אייז, דו האסט זיך נישט פאר וועמען צו שרעקן, קיינער ווייסט ניט וועגן אונז, קום בעסער אהיים וועסט זיך לייגן אין בעט אריין. אויפן וועג אהיים איז זיי אנטקעגן געקומען דער הייסער ווינט. וואָס האָט געטראָגן וואָלקן שטויב און זיי פֿאַרשטעלט די אויגן. ס'האָט שוין געוואַרט אויף זיי, פּאַטריסיאַ, וואָס איז געווען בײַ אירע חבֿרטעס. זי איז געווען זייער פֿאַרשפּילט און זי האָט דערציילט, וואָס דער גלח האָט צו זיי הײַנט נאָכמיטאָג גערעדט אין דער זונטיק-שול. דערנאָך האָט זי דעקלאַמירט מיט אַ פֿאָרכטיק קול אַ רעליגיעז ליד, וואָס דער גלח האָט זיי אויסגעלערנט, און ס'האָט אויסגעקוקט, אַז זי רעדט צו זיך אַליין. געקומען איז עס פארטאגס ווען די נאכט האט נאך נישט געוואלט אפטרעטן און ס'האט קוים אנגעהויבן צו גרויען. יאהאן איז געשלאפן זייער אומרואיג, ער האט זיך כסדר איבערגעוועקט סיי פון דער שטיקענדיגער היץ און סיי פון די בייזע רעיונות וואס האבן אים נישט אפגעלאזט אפילו אין שלאף. פלוצלונג האט זיך צו אים דערטראגן דאס אויסגעצויגן אימעדיגע וואויען פון דער סירענע. ער האט זיך אויפגעריסן פון געלעגער און דערזען אז די פענסטער זענען באדעקט מיט רויך וואס איז אדורכגעווארפן מיט רויטע און געלע אדערלעך. ערשט איצט האט ער דערפילט אן אנגעזענגטן ריח אין שטוב און ער האט זיך פארהוסט. אין דער פידזשאמע איז ער ארויסגעלאפן אין גאס און דערזען אז די וועלדער ארום דעם שטעטל ברענען. די פלאמען שלינגען איין שטיקער פון דער אוועקגייענדיגער נאכט, לאנגע פייער-צונגען רייסן זיך צום הימל און דער הימל גליט. אין דער גאַס האָט מען גאָרנישט געקאָנט זען, װאָרעם דער רױך האָט פֿאַרקנױלט די הײַזער, די פּלױטן, די גערטנדלעך און די תּושבֿים פֿון שטעטל, װאָס זענען אין בהלה געלאָפֿן אַהין און צוריק, כאָטש ס'איז געװען פֿאַרטאָגס, האָט עס אױסגעזען, װי עס װאָלט געװען אין מיטן נאַכט. יאָהאַן האָט ניט געזען די מענטשן, אָבער ער האָט געהערט זײער געשרײ, װאָס איז געװען פֿאַרדושעט פֿון סאַזשע און רײך. כאָטש ער האָט די מענטשן ניט געזען, האָט ער געפֿילט, אַז זײ זײַנען נאָענט פֿון אים. זיי שווימען אין רויך ווי אין א מוטנע וואסער, דאס דערווארגענע געוויין פון קינדער עגבערט זיך אין אים איין אין די אויערן, ער האט געוואלט שרייען, רופן מי מיצין נאר דאס מויל איז געווען ביי אים פארהאקט. ער האט געוואלט לויפן אהיים אויפוועקן מיצין, פאטרישען, אבער די פיס זענען געווען ביי אים געלעמט. דאס וואויען פון דער סירענע האט זיך ניט אפגעשטילט. בלויז פון צייט צו צייט שטילער געווארן און מיט באנייטע כוחות זיך צוריק אנגעהויבן צו טראגן, מיט אַ געקלינגערײַ און געקלימפּערײַ פֿון גלאָקן איז דער װאָגן פֿון די פֿײַערלעשער געפֿאָרן פֿון אײן אָרט אױפֿן אַנדערן, און יאָהאַן האָט געהערט, װי עס צישעט דאָס װאַסער, װאָס טרעפֿט זיך אָן אױפֿן פֿײַער. ער האָט געהערט, װי דאָס װאַסער רױשט און גיסט זיך. מענטשן שרײַען, אַז מע דאַרף נישט אָנמאַכן קײן פּאַניק און מע דאַרף זיך אָרגאַניזירן און לעשן דאָס פֿײַער, אָבער מע האָט זיך װײניק צוגעהערט צו דעם געשרײ. די תושבים פון שטעטל זענען ווייטער בהלה'דיג געלאפן ווי זיי וואלטן זיך געהאט פארלוירן און זיך געפרואווט צוריקצוגעפינען. די קולות פון די מענער וואס האבן געזוכט די ווייבער און דאס געוויין פון די קינדער וואס האבן געזוכט טאטע מאמע זענען דערטרונקען געווארן אין רויך. יאהאן האט דערהערט אין זיך דעם רוף פון געוויסן וואס האט אים באפוילן ער זאל גיין העלפן לעשן דאס פייער. ווי א זעלנער האט ער זיך אויסגעשטרעקט אין זיין גאנצער גרויס, גרייט צו פאלגן דעם רוף, אבער ער האט נישט געהאט זיך וואו צו ווענדן און צו קערן. מיצי, פאטרישיא, וואו זענט איר? האט ער מיטאמאל דערהערט זיין אייגן קול און האט זיך דערפאר דערשראקן, ווארום ס'האט אים געדאכט, אז ער הערט דאס אפגעהאקט ווילדע געשריי פון א שטומען, וואס האט פלוצלונג באקומען דאס לשון. אַזוי גיך האָט יאָהאַן נישט געקאָנט געפינען זיין הויז און נישט די גאַס. אַרומגעכאַפּט פון די פלאַמען, וואָס האָבן זיך געשפּרייט איבערן שטעטל, האָט אַלץ אַרום געביטן די מראה. ווי אַ בלינדער האָט ער געטאַפּט אין דער האַלבער פינצטערניש און אין דעם אויפפלאַקערנדיקן ליכט, וואָס האָט אַלע מאָל ערגעץ אַנדערש אויפגעהעלט. צו זיינע אויערן האָט זיך דערטראָגן דאָס אויסגעצויגענע געוויין פון קי, וואָס זענען אַרויס פון די הייפלעך און זענען ערגעץ ווילד געלאָפן, אָפֿט מאָל זענען זײ פֿון שרעק צוריק אַרײַן אין פֿײַער. בײַ די הינער, װאָס זענען אַרױסגעפֿלױגן פֿון די שטײַגן, האָבן די פֿעדערן געברענט. עטלעכע פֿערד האָבן אין גרױס פּחד גאַלאָפּירט איבער די גאַסן און זײערע פּאָדקאָװעס האָבן געקלונגען אױף די שטײנער. בײַ זיך אױף דער גאַס האָט יאָהאַן דערזען עטלעכע הײַזלעך שטײען אין פֿײַער, װאָס לעקט גיריק בײַ זײ די װענט, די שױבן פֿונעם דאַך, צוליב די בעלקעס און קראָקוועס וואָס האָבן ווי ריפּן פון מאָגערע בהמות אַרויסגעקוקט פון די פלאַמען, האָט עס אויסגעזען ווי קי וואָלטן זיך געדעמפט אויף אַ מזבח. אַז יאָהאַן איז צוריקגעקומען צו זיין הויז האָט ער געטראָפן מיצין שלעפּן די בעטן אַרויס אויפן הויף. פּאַטרישאַ איז נאָכגעלאָפן דער מאַמען און האָט געוויינט אויפן הויכן קול. יאָהאַן האָט צוגעהאָלפֿן מיצען אַרױסטראָגן דאָס מעבל, די קיך-כּלים, זײ האָבן בײדע שװער געאַרבעט און זענען געװען פֿאַרקאָפּטשעט פֿון פֿליִענדיקע שטיקער סאַזשע. פּלוצעם איז יאָהאַן אַלײן אַרײַנגעלאָפֿן אין שטוב און פֿון באַהעלטעניש אַרױסגעשלעפּט די פֿאַרברענטע בלעטער מיט זײַנע קאָמפּאָזיציעס, װאָס ער האָט ביז הײַנט אַפֿילו נישט געװיזן מיצען. ווען א היפש ביסל פון זייערע חפצים זענען געווען צעזייט אויפן הויף, האבן זיי דערהערט ווי די שויבן אין הויז פלאצן מיט א געבראזק. ס'איז שוין געווען שווער עפעס צו ראטעווען, ווארום מיט א טרוקן געקנאל האבן די פייער-צונגען געפויזעט אויף די ווענט פון זייער היים. אבער מיצי איז נישט אפגעטרעטן. זי איז אריין אין שטוב ווען די פלאמען האבן זיך שוין ארויפגעווארפן אויף דער טיר. יאָהאַן איז אַרײַן נאָך איר, און ער האָט זי מיט גװאַלד גענומען אױף די הענט און זי אַרױסגעטראָגן אין דרױסן װי אַ קראַנק קינד. דאָס פֿײַער האָט אַלץ פֿאַרציקט דאָס הױז, די אַרױסגעראַטעװעטע חפֿצים אױפֿן הױף, די עטלעכע בײמעלעך און דאָס ביסל בלומען אין גערטנדל, ס'איז איבערגעבליבן בלױז דער נאַקעטער קױמען, װאָס האָט טרױעריק אַראָפּגעקוקט אױף די פֿאַרקױלטע שטיקלעך האָלץ און אױפֿן אַש, װוּ עס האָבן זיך געװאַלגערט ברוכטיילן פֿון אײַזן, געשיר, און דער מעטאַלענער קאָפּשטיק פֿון פּאַטרישאַס בעטל. ביז שפּעט אין דער נאַכט זענען זיי געבליבן זיצן אויף אַן אויסגעוואָרצלט פֿאַרברענטן בוים, זיי האָבן ניט אַרויסגערעדט קיין וואָרט צו זיך, פּאַטרישאַס שמאָלע אַקסלען האָבן שטיל געציטערט אין געוויין, מיט אַ מאָל האָט יאָהאַן דערפֿילט ווי עס טאָרעט אים ווער ביי דער פּלייצע. ער האָט אויפֿגעהויבן די אויגן און דערזען ווי עס שטייען איבער זיי זייערע שכנים,

קומט, קומט מיט אונדז, גוטע שכנים, האָט די שכנטע ניט אױפֿגעהערט צו רעדן, איר מוזט עפּעס נעמען אין מױל אַרײַן, זיך אױסרוען, איר דאַרפֿט זיך ניט זאָרגן, מיר װעלן אײַך העלפֿן אױפֿבױען צוריק דאָס הױז, איר זײַנט ייִדן, און איר, ייִדן, האָט זיך שױן גענוג אָנגעליטן אין די געטאָס, אין די קאָנצעטראַציע-לאַגערן, בײַ היטלערן. מע האָט בײַ אײַך אַלץ צוגענומען, ס'קומט אײַך אַ ביסל רו, מיר װעלן אײַך ניט לאָזן פֿאַלן, קומט, קומט מיט אונדז!

עקזעקטלי אזוי ווי ער. דאס איז געווען דער שמש פון פאליש וואס האט גערופן די אידן צום דאוונען. אבער ווער האט געזען אין אויסטראליע אזעלכע זאכן? אלע ערב שבת ווען ר' שבתי איז געגאנגען איבער אידישע געוועלבער און געקלאפט מיטן הילצערנעם העמערל אין די טירן, זענען די סוחרים ארויס פאר די שוועלן און געזוכט אן עצה ווי פטור צו ווערן פון דעם פרומען אויסטערלישן איד וואס דערגייט זיי די יארן. אבער רב שבתי האט נישט געזען די סוחרים, נישט געזען קיינעם, געקלאפט מיטן העמערל אין די טירן און זיך געבייזערט מיט זיין צוגעדושעט מרוקעוואטן קול, אידן, שוין גענוג געהאנדלט, שוין גענוג געוואנדלט, גרייט זיך צו קבלת שבת, גרייט זיך צו עבודת הבורא. אויף דער גאס איז געווען א טומל, דער האנדל איז געווען אין סאמע מיטן ברען, אויטאס זענען אפגעפארן מיט רעש און האבן געזוכט אין דער ענגשאפט אן ארט וואו זיך אפצושטעלן. טרעגערס פון גרויסע לאסט-וועגענער, אויסגעלאדן כלערליי סחורות, קונים זענען ארויס פון איין געשעפט און אריין אינעם צווייטן, אויסגעפוצטע ווייבער האבן באקוקט די שוי-פענסטער, צווישן די אלע פארהארעוועטע מענטשן האבן זיך געשטרעקט ר' שבתי'ס געשטאלט, וואס איז געווען דין און שמאל ווי א לולב. ר' שבתי האט זיך געאיילט אהיים, ער האט נאך געוואלט באווייזן צו גיין מיט זיינע יונגלעך אין מקווה פאר קבלת שבת. נאכדעם ווי ער איז צוריקגעקומען פון דער מקווה, איז ער נישט געגאנגען אין קיין שום שולעכל, נאר האט מיט זיינע בני בית געדאווענט אינדערהיים. שוין עטליכע יאר ווי ער איז צעקריגט מיט'ן קהל, און ער וויל נישט האבן מיט די אידן אין שטאט קיין מגע ומשא. ער האט זיך פארשלאסן אין די ד' אמות פון זיין ארעמער שטוב, תחילת בעת ער איז אנגעקומען פון לאנדאן קיין מעלבורן האט מען אים אויפגענומען פאר א ראביי אין א גרעסערע שול אבער ער האט זיך באלד דארט צעקריגט ווארום די אידן זענען נישט געגאנגען אויף זיין דרך. ער איז דערנאך אוועק אין א קלענערע שול אבער אויך פון דארטן איז ער שנעל אוועק. ער איז שפעטער געווען רב נאך אין עטליכע קליינע שולכלעך און אומעטום איז געווען דאס זעלבע. דער סוף איז געווען אז מען האט אים אין ערגעץ מער פאר קיין רב נישט אויפגענומען און ער איז געגאנגען דאווענען אין א תלמוד תורה אין שכינות פון זיין שטוב. ער האט זיך אבער אינגיכן צעווערטלט מיט די מתפללים און ער דאווענט מער נישט בציבור נאר ביחידות אינדערהיים. ר' שבתי האט אויסגעטאן די וואכעדיגע קאפאטע און אנגעטאן די שבת'דיגע. אויך האבן זיינע צוויי יונגלעך און דאס טעכטערל זיך אנגעטאן שבת'דיג, ער האט ביי די בנים פארדרייט לכבוד שבת די לאנגע פאות וואס זענען געווען נאך נאס פון דער מקווה, דאס מיידל האט געהאט פייכטע האר ווארום די מוטער האט זי ערשט ניט לאנג אויסגעצוואגן. ר' שבתי איז צוגעגאנגען צום שטענדער וואס ער האט אליין צונאמענגעשלאגן פון עטליכע ברעטלעך און אנגעהויבן צו זאגן שטיל און פאר זיך לכו נרננה, לעבן שטענדער איז געשטאנען א קעסטל. דאס איז געווען דער ארון קודש וואו עס איז געשטאנען די ספר תורה וואס ר' שבתי האט מיטגעבראכט פון לאנדאן. לכה דודי האט ר' שבתי ניט געזונגען, נאר געזאגט מיט זיין אייביג אנגעברוגזטן קול. דאס ווייב אין א גרויס שייטל איז געזעסן ביים שבת'דיגן געדעקטן טיש און שטיל געזאגט די תפילות פון א גרויסן סידור. די יונגלעך זענען טיילמאל פארלאפן דעם טאטן דעם וועג, איבערגעשריגן אים און געזאגט דאס דאוונען מיט קוויטשיקע קעלכעלעך. נאכדעם ווי רב שבתי איז פארטיג געווארן מיטן דאוונען האט ער געזאגט שלום עליכם און אויפגענומען ביי זיך אין שטוב די מלאכים. קידוש האט ער געמאכט איבער די חלות ווייל ער האט נישט געהאט קיין וויין. ביים עסן האט ער ווייניג וואס טועם געווען און אונטערגעשטופט די קינדער די מאכלים וואס דאס ווייב האט אים דערלאנגט. ער האט געזונגען זמירות און די קינדער האבן אים אונטערגעהאלטן מיט פרייליכע שטימען, כאטש האט ער זיך באמיט אז ביים זינגען די זמירות זאל זיין קול ארויסקומען חדוותדיק און לויטער האָט עס אָפּגעקלונגען אומעטיק און ער האָט פאַרשלונגען די ווערטער. שבת צו נאַכט, ווען ער האָט אָפּגעמאַכט הבדלה, האָט זיך זיין קול מיט טרויער אָפּגעשלאָגן אין די ווענט, וואו עס האָבן געציטערט גרויסע און קליינע שאָטנס. ער האָט ניט אויסגעטאָן די שבתדיקע קאַפּאָטע גלייך ער וואָלט נישט וועלן זיך אויסטאָן פון שבת און אַריין צוריק אין דער מאָל פון דער וואָך. ער האט באלד א רוף געטון צו זיך די יונגלעך כדי פארצוזאגן פאר זיי דעם שיעור וואס זיי וועלן די נייע וואך זיך דארפן איינ'חזר'ן. כאטש רב שבתי איז געבוירן געווארן אין ווייטשעפל אין לאנדאן און ער האט געקענט ענגליש האט ער שטענדיג גערעדט בלויז אידיש מיט זיין ווייב און מיט די קינדער. אלע קינדער האבן געהאט צו צוויי נעמען. זיי האבן געהייסן לויט די אבות און אמהות. רב שבתי האט גערעדט צום קליינווארג ווי צו דערוואקסענע מענטשן. קום אהער יעקב יצחק. קום אהער אברהם משה, האט ער גערופן די אינגלעך, מישט אויף די גמרא און איך וועל פאר אייך פארזאגן דעם שיעור. און דו שרה לאה, האט ער זיך געווענדעט צום טעכטערל, דארפסט אויך נישט ארום גיין ליידיג. א מיידל איז טאקע פטור פון לערנען תורה, אבער ס'מאכט ניט אויס אז וועסט זיצן לעבן דיינע ברידער און זיך צוהערן צום קול התורה. ביז שפעט אין אוונט האט רב שבתי געלערנט מיט די זין. ער האט געלערנט מיט זיי א שווערע מסכתא בבא בתרא און געוואלט אז די יונגלעך זאלן אלץ באלד תופס זיין. ס'איז געווען זיינס א ווערטל, אז מען חזר'ט איין א גרייז צו דער פולער וואך, איז אים שווער דערנאך ארויסצושלאגן פון קאפ. נאכן לערנען האט ר' שבתי א קוש געטאן די גמרא און זיך אנגערופן צו דעם בכור צו יעקב יצחק'ן. דו האסט א בעסערן קאפ פון אברהם משה'ן, חוץ מזה ביסטו דער עלטערער, זע זשע אז אברהם משה זאל קענען די גמרא, הערסט יעקב יצחק, זאלסט זיך פארכטן פאר השם יתברך, זאלסט ניט רעדן קיין דברים בטלים, זאלסט זיין א איד. נאכדעם ווי רב שבתי האט געזאגט מוסר דעם עלטערן יונגל, האט ער זיך אויך א קער געטאן צום יונגערן צו אברהם משה'ן, הערסט אברהם משה, זאלסט מורא האבן פאר'ן אייבערשטן, זאלסט זיין א איד. די יונגלעך האבן געפאלגט דעם טאטן. זיי האבן פאר אים נישט מורא געהאט ווארום ער האט קיינמאל נישט אויפגעהויבן אויף זיי קיין האנט, אבער זיי האבן געהאט פאר אים אפשיי. דעם טאטנ'ס אויסזען, זיין הלבשה, זיין התנהגות וואס האבן אים אויסגעטיילט פון די אנדערע מענטשן האט ארויסגערופן דרך ארץ. דאָס יונגערע ייִנגל האָט זיך אַפֿילו פֿאַר אים אַ טראָפּעלע געשראָקן. דער טאַטע האָט געטראָגן אַ לאַנגע, שװאַרצע, אָפּגעטראָגן גלאַנציקע קאַפּאָטע, אַ הײכן סאַמעטענעם קאַפּעלוש און די זײַדן שװאַרצע, די דינע באָרד האָט נאָך לענגער און שמעלער געמאַכט זײַן געשטאַלט. אַלץ איז בײַ אים געװען אײַנגעהילט אין שװאַרצן, בלױז דאָס דינע װײַס-בלאַסע פּנים האָט זיך אָפּגעשלאָגן אין דער שװאַרצקײט מיט אַ נישט-ערדישן אָפּשײַן. אז רב שבתי האט געזאגט מוסר זיין מוזיניק, האבן זיך זיינע גרויסע סאמעטענע שווארצע אויגן צוזאמענגעצויגן און ער האט געקוקט אויפן זוהן מיט אן אנגעשטרענגטן בליק, ווי איינער וואס האט א שוואכע ראי' און וויל דווקא זעהן אן בריל. אברהם משה האט פיינט געהאט ווען דער טאטע האט געקוקט אויף אים מיט אזא אנגעשטרענגטן בליק, און ער האט פיינט געהאט ווען ער האט אים געזאגט מוסר, וואס האט אנגעווארפן אויף אים א מורא, אברהם משה האט אויסגעזען שטענדיג פאריאגט ווי מ'וואלט אים אוועקגעריסן אין סאמע מיטן פון א שפיל, פונקט ווי די שוועסטער איז ער געווען קליין און קיילעכדיג און דאס רונדע פענעמל זיינס איז געווען באשיט מיט שטיפערישע זומער שפרינקלעך וואס האבן זיך דווקא צומיינסטנס באזעצט אויף זיין פארריסן קליין מזיק נעזל, דאס גאנצע פענעמל זיינס איז געווען פול מיט א פארשטיקטן געלעכטער וואס האט געזוכט א וועג ארויס. א גאנצע וואך האט זיך אברהם משה געמוזט צוהערן צו זיין עלטערן ברודער וואס האט געהאלטן אויף אים און אויף דער שוועסטער אן אויג. דער טאטע האט אזוי אנגעזאגט און יעקב יצחק האט דאס אויסגענוצט. ער האט אפילו זיין קליין ברודער'ל נישט געזשאלעוועט קיין קלאפ ווען ער האט אים עפעס נישט געפאלגט. די שוועסטער האט ער נישט געלאזט צו רו און ער האט אלעמאל געהאט צו איר טענות מחמת זי האט צעקנעפלט דאס בלוזקעלע ארום האלז און פארשארצט דאס קליידל איבער די קניע. שאַר אַראָפּ דאָס קליידל! פֿלעגט ער זי מוסרן מיט זײַן ברוגז ערנסט קול, וואָס איז געווען ענלעך צום טאַטנס. ס'איז אַ זינד! ס'איז אַ גרויסע זינד! אַבֿרהם-משהן האָט ער נישט געלאָזט זיך שפּילן, נאָר האָט אים שטענדיק געמוסרט אויף דעם זעלבן אופֿן, ווי דער פֿאָטער פֿלעגט עס טאָן, זאָלסט מורא האָבן פֿאַרן אייבערשטן, זאָלסט זײַן אַ ייִד, הערסט אברהם משה? פון דעסטוועגן האט זיך ניט איינמאל געטראפן אז דאס יונגערע ברודערל איז פלוצלונג נעלם געווארן אקוראט דעמאלט ווען ער האט איינגע'חזר'ט מיט אים די גמרא. יעקב יצחק איז געלאפן זוכן דאס ברודערל און ער האט אים געפאקט שפילן זיך אין גאס מיט א כאפטע שקצים'לעך. די יונגלעך זענען פארטאן נאכגעלאפן א פוטבאל וואס איז געשפרונגען איבערן ארעם און שמאלן געסל און שיער ניט אריין אלעמאל אין אן אנדער פענסטער. צווישן די שקצימלעך האָט אַרומגעכווייעט דאָס צעקנעפּלטע כאַלאַטל פֿון אַבֿרהם-משהן און זײַנע צעלאָזטע פּאות און ציצית זענען אַרומגעפֿלוגן אין ווינט. מיט איין האַנט האָט ער זיך צוגעהאַלטן דאָס היטל, זאָל אים נישט אַראָפּפֿאַלן פֿון קאָפּ. צו די שפּילנדיקע קינדער האָט זיך צוגעקוקט דאָס שוועסטערל. יעקבֿ-יצחק האָט פֿאַרקוועטשט זײַנע דינע, איידעלע פֿינגער אין פֿויסטן און ער האָט זיך געגרייט מיט זיי מקיים-פּסק זײַן דעם ברודער, אבער ביני לביני איז אנגעפלויגן דער באלעם און דאס ברודערל האט זיך נישט געקענט איינהאלטן און געגעבן אים אזא קאפע אז ער איז פארפלויגן אין אן אנדער געסל. אז די יונגלעך האבן דערזען יעקב יצחק'ן האבן זיי אים פארבעטן צו דער שפיל ווייל ער איז געווען א גוטער פוטבאל שפילער. קאמאן, יעקב יצחק! האבן זיי קוים געקענט נאכזאגן זיין נאמען און זיך געבעטן ביי אים ער זאל מיט זיי מיטשפילן. קאמאן! לאנג האט מען אים נישט געדארפט בעטן, ווייל איידער וואס ווען איז ער שוין ארומגעפלויגן אין געסל צוזאמען מיט די אנדערע יונגלעך. בעת די שכנים האבן באמערקט יעקב יצחק'ן שפילן פוטבאל אין געסל האבן זיי פארגעסן אין דעם אז די שויבן זענען אין סכנה און זיי האבן זיך צוגעקוקט ווי פלינק ער באגייט זיך מיט'ן באלעם. זיי האבן געזאגט אויף אים אז ער וועט אויסוואקסן א גרויסער פוטבאליסט און מעלבורן וועט זיך האבן מיט וואס צו בארימען. אין געסל האט געוואוינט אן אמאליגער קארלטאנער פוטבאל שפילער ביג עדי וואס האט מיט יארן צוריק געהאט א גרויסן שם און איז געווען א בארימטער שטערן איצטער איז פון דעם צעוואקסענעם איבער זעקס פוסיגן עדי געבליבן בלויז א בינטל איינגעשרומפענע גרויסע ביינער איבערגעצויגן מיט אַ גערונצלט געלער הויט און האָט זיך אַליין געוואַרעמט אין זיין אַמאָליקן גרויסן נאָמען. עדי איז געזעסן אין די פאַרנאַכטן פאַר זיין הילצערנעם הייזל און דערציילט וועגן די אַלטע גוטע צייטן און וועגן די היינטיקע פוטבאָל מעטשן. ער האָט ליב געהאַט אָפט צוצורופן צו זיך יעקב יצחקן און צו כאַפּן מיט אים אַ שמועס, ווייל פּונקט ווי ער איז געווען בקי אין הלכות ספּאָרט, איז דאָס יינגל געווען בקי אין די אַלע זאַכן. יעקב יצחק האט מיט זיין שארף קעפל אויפגעכאפט אלע נעמען פון די קלובן און פון די שפילער און גענוי נביאות געזאגט ווער ס'וועט פון די היי-יעריגע פארמעסטן ארויס דער זיגער און ווערן טשעמפיאן. ניטאמאל האט ער זיך ארויסגעגנב'עט פון שטוב צוזאמען מיט זיין ברודער און שוועסטער און זיך אריבערגעכאפט איבערן פארקן פון קארלטאנער פוטבאל פלאץ כדי זיך צוקוקן צום מעטש. ביג עדי האט זיך ליב געהאט צוצוהערן ווי דאס יונגל רעדט מיט אזויפיל בקיאות וועגן מעלבורנער פוטבאל, וואס האט אייגענע געזעצן און ווערט געשפילט אנדערש ווי אין דער גאנצער וועלט. בעת מעשה האט ער נישט אראפגעלאזט קיין אויג פון דעם שיינעם שלאנק געוואקסענעם בחור'ל וואס האט פארמאגט גרויסע ברוינע אויגן, בלאנדע האר, און א בויגעוודיג הויכן האלז. אלץ איז געווען גוט און רעכט, און עדי האט זיך מיט יעקב יצחק'ן פארשטאנען אויפן וואונק. אבער טאמער האט דער אמאליגער בארימטער שטערן געשטעלט דעם יונגעל די קשיא וואס עס באטייטן זיינע לאנגע פיאות, איז זיין פנים זיין פנים באלד פארכמורעט געווארן. ס'איז נישט קיינעם'ס עסק, איטס נאט יור ביזנעס, האט ער גענטפערט, לויט דער אידישער רעליגיע דארפן אידן טראגן פיאות, אנדערש זענען זיי קיין אידן נישט, גאט האט אזוי געהייסן. כ'קען אסאך אידן וואס טראגן נישט קיין פיאות, זענען זיי נישט קיין אידן? האט זיך עדי געחידושט.

שור אז ער שטייט אין געוועלבל דאווענט ער כסדר צו גאט, ווען מען באצאלט אים פאר עפעס לאזט ער ליגן דאס געלט אויפן טיש, זענען דא שלעכטע מענטשן און זיי קענען נאך דאס געלט צוגנב'נען, אז איר ווילט נישט פון אונז קיין הילף טא זאלן אייך אייערע ארויסהעלפן. א דאנק, מיר דארפן נישט קיין הילף פון קיינעם, האט דאס יונגל איבערגעחזרט דאס זעלבע וואס ער האט געזאגט פריער. ס'איז געווארן שפעט, און יעקב יצחק'ן איז מיטאמאל באפאלן א חרטה וואס דער יצר הרע האט געהאט אויף אים א שליטה און ער האט געשפילט פוטבאל און זיך געלאזט אריינציען אין אזא לאנגן שמועס מיט עדין. אזא גרויסער יונג און מאכט זיך אזוי נאריש? אין אלץ איז שולדיג אברהם משה וואס האט זיך אוועקגע'גנב'עט פון דער גמרא. ס'איז אים באפאלן א כעס אויף דעם יונגערן ברודער און ער האט אלץ אויסגעלאזט צו אים, שוין, קום אהיים, די הייסע רגע,

אָפּגעשטױבט דאָס היטל, װאָס האָט זיך שױן אַ פּאָר מאָל געװאַלגערט אױף דער ערד, און אַ קאָמאַנדעװע געטאָן, הײדע אין שטוב אַרײַן! קאַמאַן! דער אײבערשטער װעט דיך שטראָפֿן פֿאַר די זינד, מע װעט דיך בראָטן און ברענען אין גיהנום! װאַרט, װאַרט! און דיך? און דיך נישט? האָסט אױך געזינדיקט? איז אױף אַבֿרהם-משהן אַרױף אַ שרעק, װען ער האָט בלױז געהערט דאָס װאָרט גיהנום. שאט אפ, רעדסט דאך שוין אנטקעגן, ביסט שוין א שייגעץ אויך? בעד בוי! האט יעקב יצחק דערלאנגט דעם ברודער א בוך מיטן קולאק אז ער האט זיך אזש פארקרימט פון ווייטאג, אבער אלץ אראפגעשלונגען. דו, מאך פיס, געגאנגען! ביי אברהם משה'ן האט זיך פון מורא די זומער שפרינקלעך אויסגעלאשן אויפן חנעוודיקן פארריסענעם פנימ'ל, און ער האט צוגענומען באהבה דעם ברודער'ס שטארקעס וואס האבן אים באגלייט אויפן וועג אהיים. אינדערהיים האט ערשט געווארט אויף זיי די אמת'ע גאב פון דער מאמען, וואס האט זיך שוין אומגעקערט פון געוועלבל און נישט געטראפן קיינעם אין שטוב. די טיר איז געווען אויפגעפראלט און מען האט רחמנא לצלן געקענט ארויסטראגן דאס ביסל ארעמע גראטעס. די טאכטער האט שוין אריינגעכאפט פון דער מאמען און זי איז געשטאנען אין א ווינקל און געוויינט. ווארטס, ווארטס, האט די מוטער זיך געריסן דעם האלז, אז דער טאטע וועט קומען, וועל איך אים זאגן וואס זיינע קדושים טוען אגאנצן טאג. זי האָט אָבער דעם טאַטן גאָרנישט געזאָגט, װאָרעם דער קאָפּ איז איר פֿול געװען מיט װיכטיקערע זאַכן. אָט זענען ערשט געװען בײַ איר די ייִדן פֿון דער תּלמוד-תּורה און זיך געבעטן, רב שבתּי זאָל קומען ימים-נוראָים דאַװנען בײַ זײ פֿאַרן עמוד און זאָל נישט דאַװנען ביחידות װי פֿאַראַיאָרן. זײ האָבן איר אַפֿילו איבערגעלאָזט געלט, און ס'האָט געהײסן, אַז דאָס גיבן זײ אַן אַדערוף רב שבתּין, ער זאָל קומען צו זײ זאָגן כּל-נדרי און מוסף. זי האָט מורא געהאַט דאָס צו זאָגן דעם מאַן געוווּסט וואָס פֿאַר אַ סוף זי וועט פֿון אים האָבן. און כּך-הוה, קוים זי האָט באַוויזן אויפֿצומאַכן דאָס מויל, האָט שוין רב שבתּי אַלץ דערשמעקט און זיך אויף איר אָנגעבייזערט. גיי שוין און גיב אָפּ דאָס געלט! האָט זיך זײַן שמאָלער דינער גוף אויסגעצויגן שפּיציק לאַנג און זיך געריסן אין דער הייך. וואָס איז, זיי ווילן מיך איבערקויפֿן? געבן שייכת, כ'זאל זיי לאזן טון וואס זיי גלוסט זיך? זיי ווילן פון מיר פטור ווערן כדי ווייטער צו האנדלען אום שבת, מחלל שבת זיין בפרהסיא? נארישע אשה, פארוואס פארשטייסטו גארניט? ער האט נישט געווארט אויפן ווייב, און אליין געגאנגען אפטראגן דאס געלט. איידער ער איז אריין צום פרעזידענט פון די תלמוד תורה, האבן זיינע לאנגע פינגער געזוכט די מזוזה אויפן ביישטידל, און פון געוואוינשעפט האט ער די שפיץ פינגער צוגעטראגן צום מויל און זיי א קוש געטון. אין שטוב האט ער נישט אויפגעמאכט דאס מויל אן א ווארט ארויסצורעדן, אוועקגעלייגט דאס געלט אויפן טיש און איז צוריק ארויס. ערב שבת האט ר' שבתי ווי שטענדיג זיך געאיילט צו גיין איבער די אידישע געוועלבער און קלאפן אין די טירן די אידן זאלן זיך גרייטן צום קבלת שבת. ער האט געזוכט דאס הילצערנע העמערל אבער ער האט נישט געקענט אין ערגעץ געפינען. ער האט געוואוסט אז טיילמאל האבן זיך די קינדער געשפילט מיטן העמערל, נאר זיי האבן עס שטענדיג צוריקגעלייגט אויפן ארט. דעם היינטיגן ערב שבת האט זיך ר' שבתי אומזיסט אויסגעדרייט דעם קאפ און בשום אופן נישט געקענט געפינען דאס העמערל, ווארום די קינדער האבן עס גענומען און דערמיט ערגעץ פארשוואונדן.

גיב מיר אויך א קלאפ צו טון, האט זיך אברהם משה בלית ברירה געבעטן ביים עלטערן ברודער, און דאס פנים האט ביי אים אינגאנצן געפלאמט, האסט צוגעזאגט, נו גיב שוין, גיב! אז ער האט גארנישט געקענט פועל'ן ביי יעקב יצחק'ן, האט ער כאטש מיטגעזאגט מיט'ן ברודער ווארט ביי ווארט, אידן! שוין גענוג געהאנדלט, גענוג געוואנדלט, גרייט זיך צו קבלת שבת, גרייט זיך צו עבודת הבורא! בשעת די סוחרים האבן דערהערט ווי מען קלאפט שוין ווידער אין זייערע טירן, זענען פארהארוועט ארויסגעלאפן פאר די שוועלן און זיך אנגעטראפן אויף די קינדער. ווער זענען דאס די קינדער? האט איינס העכער אריבערגעשריגן צום צווייטן. דערקענסט נישט? דאס זענען דאך ר' שבתי'ס קדישים, אויפגעהאדעוועט אדיוטאנטן, דער משוגענער גאט'ס סטראפטשע. קוק נאר אן די ארמעי! גאט'ס פאליציי, א פרישע אנשיקעניש אויפן קאפ, ער האט זיי אויסגעלערנט די תורה, ר' שבתי. בושות פון א טאטן. וויפיל קען איצט זיין דער זייגער? הא? דו שלאפסט שוין סעם? דאס פארזיכטיג שעפשענדיגע קול, אנגעפילט מיט מורא, האט זיך קוים געהערט אין דער פינסטערער שטוב. אבער אז פון שכינות'דיגן בעט איז נישט געקומען קיין ענטפער, האט זיך דאס קול אויפגעהויבן אביסל העכער, און שוין מיט מער דרייסטקייט איבערגעחזרט דאס זעלבע. וויפיל איז איצט דער זייגער? הא? דו שלאפסט שוין, סעם? פון שכינות'דיגן בעט איז ווייטער נישט געקומען קיין שום ענטפער, און דאס קול איז פארשטומט געווארן. מער גארנישט געענטפערט, אין שטוב איז געבליבן שטיין א טויבע שטילקייט וואס האט ווי איינגעהאלטן דעם אטעם. די שטילקייט האט זיך געצויגן לאנג און ווי געווארט אויף עפעס. פלוצים, נאך א לאנגן שווייגן, האט דאס שכנות'דיגע בעט א קרעכץ געטאן, און צוזאמען מיטן קרעכץ איז געקומען א פארשפעטיגטער ענטפער, ניין, כ'שלאף נישט! כ'שלאף נישט. ביסט צופרידן וואס כ'האב נאכנישט צוגעמאכט קיין אויג? וואס האסטו זיך אנגעזעצט אויף מיר? ווי קען איך אין דער פינסטער וויסן ווי שפעט עס איז? וואס בין איך, א נביא? סעם האט לכתחילה נישט געוואלט ענטפערן דעם ווייב, זיך געמאכט שלאפן. ער האט געמיינט אז פרימטשע וועט אזוי גיך נישט אפלאזן. ערשט ווען פרימטשע איז אנטשוויגן געווארן און מער נישט צוגעשטאנען צו אים, האט ער דווקא געוואלט זיך מיט איר פארטשעפען. ער האָט געשאָסן אויף איר די ווערטער ווי קוילן פֿון אַ ביקס, כ'שלאָף ניט, כ'שלאָף ניט! ביסט שוין צופֿרידן? פֿרימטשע האָט זיך מער נישט אָנגערופֿן מיט קיין וואָרט. זי האָט געוווּסט, אַז סעם איז אין כּעס און ס'איז נישט די צײַט מיט אים אָנצוהייבן. זי איז געלעגן שטיל און געקוקט אַרויף צום פֿינצטערן סופֿיט. נאָר ביסלעכווײַז האָבן די רייד אָנגעהויבן צו פֿליסן פֿון איר מויל, כאָטש זי האָט דאָס גאָר נישט געוואָלט. כ'דערקען מער נישט דאס יונגל, אזא טייער בחורל איז דאס געווען, שטענדיג האט ער זיך אזוי גוט געלערנט, באקומען סקאלערשיפס, מאמעס האבן זיך געוואונטשן צו האבן אזא קינד, מיטאמאל איז פארגעקומען אזא ענדערונג, כ'דערקען אים נישט מער. פרימטשע האט ניט געווארט אויף קיין ענטפער פון מאן, גערעדט ווי צו זיך אליין, איר קול איז געפלאסן שטיל, זיך ווייך געגליטשט אין דער פינסטערניש פון דעם שלאפצימער. אבער דווקא דאס ווייכע, שטילע קול, וואס איז כלומרשט גארנישט אויסן געווען, האט סעמען געגרילצט אין די אויערן. ער האט קיינמאל נישט געקענט ליידן ווען זי רעדט צו אים אזוי איידל. ס'האט זיך אים געדאכט אז זי גיט אים דערמיט אנצוהערן. זי איז א רבניש אייניקל און ער דארף פאר איר האבן דרך ארץ. פרימטשע האט ווייטער גערעדט ווי צו זיך אליין. ער איז קיינמאל נישט געקומען שפעט ביינאכט, מיך שטענדיג געפאלגט. היינט קומט ער אהיים ווען ס'איז גרויסער טאג, א גאנצע נאכט ליג איך אויף, ליג איך און כ'ווארט ער זאל אריינקומען. ער האט איבערגעריסן מיט שערלין. דאס מיידל האלט אין איין קלינגען, ער וויל אפילו נישט צוגיין צום טעלעפאן. סעם האט זיך קוים איינגעהאלטן ער זאל ניט ארויסשפרינגען פון בעט. ער האָט גאַנץ גוט געוווּסט וואָס דאָס ווייב איז אויסן. נישט בלויז מאַכט זי אים אַ מענטליק מיט איר יחסנישן אָפּשטאַם, נאָר זי גרייסט זיך אויך מיטן זון. זי האַלט, אַז ער איז אינגאַנצן געראָטן אין איר און זי וויל אים פֿאַרכאַפּן פֿאַר זיך. נישט איינמאָל דאַכט זיך סעמען, אַז זי באַרעדט אים פֿאַר דענען. דאָס ברענגט אים אַרויס פֿון די כּלים, וואָרעם ער האָט ליב דאָס ייִנגל, ער וואָלט פֿאַר אים אַוועקגעגעבן דאָס ווײַסל פֿון אייג. סעם האָט אַרויסגעזײַעט צווישן די ציינער. פארוואס קומסטו נישט ארויס מיט קלארע דיבורים? פארוואס רעדסטו שטענדיג פארשטעלט, גייסט מיט הינטערוועגעלעך? איך בין אן אפענער איין און דרײַסיק, דו ביסט זיכער אויסן אז צוליב מיין פרנסה האט זיך דעני אזוי געביטן, אבער פון דעם געלט פירסטו א ברייט לעבן, ווער וואלט דעני געקענט געבן די אלע פלעזשערס ווען נישט איך מיט מיין פרנסה? ס'נישט מיין טבע צו באליידיגן יענעם האט פרימטשע ווייטער גערעדט ווי צו זיך אליין, אבער אין שטאט רעדט מען צווישן דעניס חברים רעדט מען און מען שמועסט אויך זיכער וועגן דעם ביי שערלי אין שטוב. שערלי איז אן איידל מיידל און אירע עלטערן זענען אזאלכע איידעלע מענטשן, אמת'ע אריסטאקראטן. ס'וואלט געווען א גליק דאס יינגל זאל אריינפאלן אין אזא הויז. איידעלע מענטשן, איידעלע מענטשן, שמיסטאקראטן, האט סעם נאכגעקרימט דער ווייב, פאר א פעני וועלן זיי זיך לאזן קוילן, טאמער וועלן זיי דערשמעקן אז ס'האט זיך ביי מיר אויסגעלאזט דאס געלט, וועלן זיי זיין די ערשטע זיך אפקערן פון מיר. שערלי'ס מוטער שפילט פיאנא, שטודירט אין אוניווערסיטעט, ס'איז מארוועלעס, א פרוי אין איר עלטער זאל דאס טון. סעם האט שוין ניט געהערט דאס ווייבס רייד, ס'האט אים פארדראסן וואס פרימטשע האט זיך גארנישט איבערגענומען מיט דעם וואס ער האט געזאגט אז דאס געלט קען זיך ביי אים אויסלאזן, ס'איז א פנים נישט איר עסק, אבי זי לעבט א גוטן טאג פון דעם געלט וואס ער ברענגט איר. צום סוף האט זי נאך א טענה צו אים, דערקוטשעט אים מיט אירע רעדעלעך וואס זענען מכלומפרשט גארנישט אויסן, אבער אים דארף מען נישט לייגן קיין פינגער אין מויל, אז אליין וויל ער גאר פטור ווערן פון דער פרנסה זיינער. ער האט טאקע געטון אלץ פארן זון, געוואלט אים געבן דאס וואס זיין טאטע האט אים נישט געקענט געבן, אבער אז דער זון האט דערפון בושות, וואזשע דארף ער דאס? ציטערט אים נישט דאס הארץ ווען ער האט טיילמאל צו טון מיט די סחורות וואס מען ברענגט צו אים פון די שיפן, און ער ווייסט אז מען האט זיי אריינגעשמוגלט אין לאנד? טייל סחורות פירט מען גאר נישט צו די אייגנטימער, נאר מען ברענגט זיי גלייך צו אים אין גאראזש. ווען מען כאפט אים ביי דער האנט, קען מען אים איינזעצן אין תפיסה דערפאר. תחילת ווען מען האט נישט געוואוסט דערפון איז ער געווען חשוב ביי יעדן, כאטש דאס ווייב פלעגט אים סיי ווי אלעמאל פארווארפן אז ער פירט זיך נישט שיין אויף צווישן מענטשן. שריי ניט אזוי פלעגט זי אים אריינשושקען אין אויער ווען ער האט בלויז אויפגעהויבן דאס קול, וואס דארפסטו אזוי שרייען, קיינער איז נישט טויב, אבער ער האט זיך נישט געמאכט פון איר, און אויף להכעיס האט ער נאך העכער געשריגן, זיך געריסן דעם גארגל. שבת צונאכטס ווען זיי זענען געגאנגען אין קינא אין דער געזעלשאפט פון באקאנטע, האט ער זיך האט ער זיך ניט אויפגעפירט ווי פרימטשע האט געוואלט. ווען אויפן עקראן האט מען געוויזן דעם פילם און אין זאל איז געווען פינסטער און שטיל, האט ער גערעדט הויך צום שכן ווי קיינמאל גארנישט. פון אלע זייטן האט מען צו אים גערופן, ששש! ששש! אבער ער האט זיך דערפון נישט געמאכט, ער פלעגט אין דער פינסטערניש אויך פארקריכן מיט דער האנט צו א חבר'ס ווייבל, און ער האט די האנט ערשט אוועקגענומען דעמאלט ווען ער האט דערפילט א דינעם גנבה'דיגן קניפ פון זיין פרינדטשען. נאכן קינא, בעת מען איז ארויסגעגאנגען אין א קאפי-הויז עסן סאפער, האט ער זיך געשטופט מיט זיין ברייט געשטעל כדי צו פארכאפן דאס בעסטע ארט פאר דער גאנצער חברה, ביים טיש האט ער געמאכט אייגעלעך צו דער קעלנערקע און זי געשיקט אהין און צוריק כדי זי זאל זיך וואס מער מיט אים פארען. נו, כ'האב אייך געזאגט אז די שיקסעלעך ווערן די כפרה פאר מיר, האט ער זיך גערימט פאר די בעקאנטע און דעריקער פאר זייערע ווייבער, וואס האבן זיך געשטיקט פון געלעכטער. ער האט זיך אויפגעפירט אין מעלבורן פונקט אזוי ווי אין די אמאליגע יארן אין שטעטל ווען ער איז געווען א גימנאזיסט.

זי האָט כּלומרשט אױך געלאַכט פֿון זײַנע הלצהלעך און געפֿעפֿערטע װיצן, זאָל מען מײנען, אַז זי האָט פֿון זײ הנאה, נאָר הינטן אַרום האָט זי אָפּגעמאָסטן דעם מאַן מיט אַזאַ בײזן בליק, אַז בײַ סעמען װאָלט דאָס בלוט געדאַרפֿט פֿאַרגליװערט װערן. נאָר ער האָט װײַטער געטאָן, װאָס זײַן האַרץ האָט געװאָלט. ס'קען מעגלעך זײַן, אַז אױך די חבֿרים װאָלטן זיך מיט אים נישט אָפּגעגעבן, װען ער װאָלט זיך ניט געשטופּט דער ערשטער מיטן בײַטל און זיך ניט געריסן צו צאָלן. חוץ דעם האבן זיי אים נישט געוואלט פארלירן, ווארום זיי האבן נישט איינמאל געכאפט ביי אים א גוט פארדינסטל, זיי האבן אפשר נישט געוואוסט אז זיינע געשעפטן זיינען נישט אינגאנצן כשר, און די וואס האבן זיך יא עפעס אנגעשטויסן האבן זיך געמאכט כלא ידע. פרינדטשע האט דווקא געוואלט אז דער מאן זאל זיך אויפפירן ווי זי וויל. איר חלום איז געווען זיי זאלן ארויסגיין צוזאמען שבת צונאכטס מיט שערלי'ס עלטערן, ווארום דער יחוס איז איר שוין גאר אנגעשטאנען. ניט גענוג זי פֿלעגט זיך אַלײן פּוצן, שעהן לאַנג אין שפּיגל האָט זי אױך געװאָלט אױספּוצן דעם מאַן. ער האָט נישט געטאָרט אַרױסגײן פֿריִער אין גאַס אַרײַן, ביז זי האָט נישט געמאַכט קײן גענױע רעװיזיע, צי ער איז גוט אָנגעטאָן. ער פֿלעגט דעמאָלט מיט איר טרײַבן שפּאַס, זיך אױסציִען װי אַ זעלנער פֿאַר אַ קאָמענדאַנט. אַלע קנעפּלעך אָנגענעט? איז זײַן פּנים געװען טױט-ערנסט, די שיך געפּוצט װי די שפּיגלעך? סעם האט ליב געהאט אסאך צו עסן, אז ער האט זיך צוגעכאפט צו דער אכילה האט ער נישט געוואוסט ווען אויפצוהערן, ער איז געווארן אזוי פעט אז אלע אנצוגן האבן אויף אים געפלאצט. צוליב די אויסגעשטאפטע פעטע אקסלען און דעם גרויסן בויך איז דער קאפ ביי אים געווארן קלענער. די דאקטוירים האבן אים פארשריבן א דיעטע ווייל דאס פעטס איז אים דערגאנגען צום הארץ, נאר ער האט זיך געהערט ווי דעם קאטער. פרינדטשע האט פארשטעקט פאר אים די שפייז, אבער ווען זי האט נישט געזען האט ער זיך צוגעכאפט צום פרידזש און דארט גארנישט איבערגעלאזט. פון דעסטוועגן האט ער זיך אלע מאל ארויפגעשטעלט אויף דער וואג, געמיינט אז ס'איז אים עפעס אפגעקומען, און וויבאלד די וואג האט געוויזן אז עס זענען אים צוגעקומען עטליכע פונט, האט ער זי מיט כעס אוועקגעקאפעט פון זיך. סעם האט דערפילט איצט אין בעט ווי די אויגן הייבן זיך אים אן צו קלעפן. פון די אלע געדאנקען וואס האבן זיך אים געבאמבלט אין קאפ איז אים געווארן זייער קאלעמוטנע אויפן הארצן. ער האט געמוזט זיך אליין מודה זיין אז ער איז נישט קיין לייט און דאס ווייב איז גערעכט. צוליב דעם זון דארף ער זיך איצטער אנדערש אנהייבן צו פירן. קודם כל וועט ער מוזן אויפגעבן זיינע נישט כשר'ע געשעפטן,

ס'זעט אויס אז צוליב דעם אלעם האט ער אפגעהאקט מיט שירלע'ן, וויל מער מיט איר נישט ארויסגיין. אפשר ווייסט מען שוין אויך פון דעם אז ער, סעם, גיבט זיך אפ מיט לינאן, אן אלמנה נאך אן אויסטראליער ארכיטעקט. כאטש ער האט דאס געהאלטן בסוד סודות פאר'ן ווייב, שטויסט זי זיך אן. און ס'קען זיין אז דאס איז שוין דערגאנגען צום זון. סוף פון קאסעט איינס זייט צוויי פון בוך מ'דארף זיין א מענטש ביי הערץ בערגנער, המשך קאסעט צוויי.